זייט צוויי קאסעט דרײַ פון בוך מען דארף זיין א מענטש. המשך. קאווע מיט פעלץ. פונקט א יאר צייט האט זיך געצויגן דער שידוך צווישן ברוך מרגולינען, דעם נאליווקער רייכן טריקאטאזש פאבריקאנט, און דעם שעיך'ס טאכטער, די מיטליאריגע אלמנה.

ווייל ער האט נישט געוואלט ברענגען באלד א צווייט ווייב מיט זיך אין שטוב אריין. דעם אנדערן טאג, ביז ער האט זיך אביסל שפעטער ווי געווענליך אויפגעהויבן אינדערפרי, האט ער געזאגט דעם שווער אז ער וועט דאס ווייב נישט מיטנעמען באלד מיט זיך. ווארום ער וויל ניט אויפרייסן ביי קיינעם די אויגן. וואס דארפן מענטשן רעדן? דעם ווייב האט ר' ברוך געהייסן היינט נאכמיטאג אליין קומען. איצט ווארט ער זיך שוין אפ פון א פאר שעה דרייט זיך איינער אליין ארום איבער די שטובן. אז מען קלינגט ביי די טיר שטעלט ער זיך אפ און הערט זיך אנגעשטרענגט איין ווער עס איז געקומען. ס'טוט אים שוין באנג וואס ער האט באלד דאס ווייב נישט מיטגענומען מיט זיך. ס'איז צוגעפאלן די נאכט און קיינער איז נישט געקומען. ר' ברוך האט ניט אנגעצונדן דאס ליכט. מן הסתם טוט אים דאס ווייב אפ א שפיצל ווייל ער האט זי באליידיגט און זי לאזט אויף זיך ווארטן. אבער אומגעריכט האט זיך דאס גלעקל פאר דער טיר ניט זיכער צעקלונגען. ער האט באלד דערהערט ווי דאס אומגעדולדיג בייזע קול פון דער דינסט פרעגט זיך ווער דאס איז. ס'האט נישט לאנג געדויערט ווי די דינסט האט אנגעקלאפט אין זיין טיר און געזאגט, עפעס א פרוי פרעגט זיך אויפן באלעבאס. איידער וואס ווען איז אַ שװאַרצער פֿלעק געבליבן שטײן אין דער פֿינצטערניש פֿון שטוב, געברענגט מיט זיך די קעלט פֿון גאַס. ר' ברוך האָט אָנגעצונדן די עלעקטרי, װאָס האָט אױסגעװיקלט פֿון חשכות אַ קלײן פֿול װײַבל אין די מיטעלע יאָרן, אין אַ נײַ שװאַרץ היטעלע, װאָס איז געשטאַנען בײַ איר אױפֿן שפּיץ שײטל, װי צוגעקלעפּט. צי פֿון דער פּלוצעמדיקער ליכטיקײט, צי פֿון פֿאַרשעמטקײט, האָט זי די אױגן געהאַלטן אַראָפּגעלאָזט צו דער ערד. אָבער ווי נאָר זי איז געקומען אין מיטן שטוב, איז זי פּלוצעם געוואָרן דרייסטער און לעבעדיקער. זי האָט זיכער געשטעלט אויף די הויכע קלעצלעך די קליינע טריטלעך, וואָס האָבן פֿול געמאַכט מיט זיך די גאַנצע שטוב. זי האָט זיך באַלד אַריינגעקוילערט אין אַנדערן עק צימער, געבליבן שטיין ביים סאַמע אויבן-אָן פֿון טיש. די קליינע אייגעלעך וואס קענען נישט קוקן קיינעם גלייך אין די אויגן אריין, האבן זיך גיך א גליטש געטאן איבער די רייך טעפעטירטע ווענט און סופיט וואו עס איז געהאנגען דער גרויסער זשיראנדול מיט די פיל קרישטאלן. דערנאך האט זיי אראפגענומען דאס נייע שווארצע היטעלע, באוויזן א קאקעטיש קליין ברוינליך שייטל, און ר' ברוך האט מיטאמאל דערפילט אז מען האט אים אפגענארט. דאס ווייב איז היינט צייטיג און איז פיל יונגער ווען מען האט אים איינגערעדט. דאָס װײַבל האָט באַמערקט, אַז ר' ברוך איז צופֿיל בלאַס, און זינט נעכטן האָט ער זיך שטאַרק געעלטערט. ער פֿילט זיך נישט מער אַזױ זיכער מיט זיך. זי האָט זיכער גוט געטאָן, װאָס זי האָט אים געלאָזט אַזױ לאַנג װאַרטן אױף זיך. אַז ר' ברוך האָט זי געפֿרעגט, פֿאַר װאָס זי איז אַזױ שפּעט געקומען, האָט זי שולדיק אַראָפּגעלאָזט די אױגעלעך צו דער ערד, װי אַ יונג שעמעװדיק מײדל, װאָס האָט מיט עפּעס פֿאַרזינדיקט. ר' ברוך האָט נישט געקוקט אױף איר. זיין שטענדיגע תקיפות וואס האט אים געגעבן נעכטן ביי דער חופה גענוג גלייכגעוויכט אז ער האט אלץ פינקטליך גענוי פארזארגט, איז פלוצלינג פארשוואונדן. הגם ער האט כסדר זיך אליין פארזיכערט אז ער האט גענומען בלויז א באלעבאסטע אין שטוב אריין, ווייל די טעכטער האבן נישט געקענט די באלעבאטישקייט פירן, זענען אים אבער ווי אויף צלאכעס געקומען אין קאפ אריין פארשידענע אנדערע געדאנקען, ווי שטענדיג בעת מען געפינט זיך מיט א פרעמדער פרוי אליין אין שטוב. דאָס גלעקל פֿאַר דער טיר האָט זיך איצט נאָך אַ מאָל צעקלונגען, ס'האָט געריסן חוצפּהדיק און מיט ירגזון. באַלד האָט זיך אין שטוב אַרײַנגעשטופּט אַן אָנגעפּעלצטער טרעגער, וואָס איז פֿון קאָפּ ביז די פֿיס געווען באַהאַנגען מיט פּעקלעך און טלומיקעס. נאָך אים האָט זיך מיט פּאַוואָלע טריטלעך, ווי ער וואָלט געהאַט אַ סך צײַט, נאָכגעשאַרט רב נאָטעלע דאָס שוחטל, רב ברוכס שווער, דעם גוטן אָװנט האָט ער ברײט מיט אַ ניגון אַרױסגעזונגען, זיך געריבן בשעת מעשׂה די הענטלעך, װי ס'װאָלט אים עפּעס שטאַרק הנאה געטאָן. בשעת דער טרעגער איז אַװעק, האָט זיך דער שוחט אױסגעטאָן דעם כאַלאַט און דאָס היטעלע, געװישט דעם שװײס פֿון אונטער דער פֿאַרפֿעדערטער יאַרמלקע, װי ער װאָלט אַלײן געטראָגן דער טאָכטערס פּעקלעך און טלומיקעס. ער האָט זיך ברחבֿותדיק אַװעקגעזעצט בײַם טיש, גענומען אַ שמעק טאַבאַק, אַ פּאָר מאָל אַ נאָס געטאָן און זיך געקליבן מיט ר' ברוך'ן צו פארפירן א שמועס. בעת מעשה האט ער פון דער גלעזערנער שאנק ארויסגענומען א בעכער, געדרייט אים אין אלע זייטן און געזוכט דעם פרואוו. פי-פי-פי, אן אנטיק! האט ער געצמאקעט מיט די ליפן. פון וועמען האסטו עס, ברוך? פון טאטן עליו השלום? ס'האט שוין אסאך יארן אויף זיך. ר' ברוך האט גארנישט געענטפערט, עפעס א ברום געטון ווי צו זיך, און שוין אויסגעקוקט די מינוט דער שוחט זאל אוועקגיין. האט זיך ר' נאטעלע דא געזוימט נאך א היפש שטיקל צייט, דערנאך זיך פלוצלינג אויפגעכאפט ווי פון א דרימל, און זיך לאנג געזעגנט מיט דער טאכטער, גלייך ער וואלט איבערגעלאזט אויף פרעמדן באראט א יונג מיידל. זײַ געזונט, פֿײגעלע, זײַ געזונט! דעם אַנדערן טאָג אין דער פֿרי האָט זיך פֿײגעלע אױפֿגעהױבן אַ סך שפּעטער פֿון רב ברוכן. איר בעקלעך האָבן יונג געשײַנט פֿון געשמאַקן שלאָף. זי האָט זיך פֿאַרן מאַן אין גאַנצן נישט געשעמט, זיך אָנגעטאָן אים אין די אױגן, אױף אים האָט זי נישט געקוקט, די אױגן פֿאַרשעמט געהאַלטן אַראָפּגעלאָזט צו דער ערד,

איר קליינע, ענגע, ווי געפענטעטע טריטלעך האָבן זיך אויף הויכע קלעצלעך געשיט איבער אַלע פּאָדלאָגעס. פֿון אונטער דער שלאָף-קופּקע האָט שטיפֿעריש אַפֿירגעקוקט זילבערן יונגע לעקעלעך, דאָס מויל רויט, פּולכנע און אַ ביסל אַרויסגעשטופּט ווי בײַ קאַפּריזנע קינדער. פֿון אונטערן קישן אַפֿיר האָט זיך אַרויסגעשלעפּט אַ שטיק שאָקאָלאַדע, וואָס זי האָט זיך נעכטן פֿאַר שלאָפֿן גיין באַהאַלטן, דער מאַן זאָל ניט זען, און אַרויסגעקנײַפּט פֿון קעשענע אַרויס. זי האָט איצט אַזױ יונג אױסגעזען, אַז ר' ברוך האָט זיך דערשראָקן, זיך פֿאַרשעמט פֿאַר זיך אַלײן, זיך דערפֿילט װי אָפּגענאַרט. דער אױסגעװאַרעמטער ריח פֿון פֿרױענלײַב, װאָס האָט זיך װי מיט גװאַלד אַרײַנגעריסן אין זײַן הױז, האָט אים געשטיקט. בײַם פֿרישטיק האָט דאָס פּאָרפֿאָלק נישט גערעדט צװישן זיך. ס'האָט אױסגעזען, װי זײ װאָלטן געװען ברוגז. אויפן ווייס געדעקטן טיש זענען געשטאנען צוויי בלאנקענדיגע גלעזער טיי, ברוגזלעך אפגערוקט איינס פון די אנדערן. קיינער האט זיך צו זיי ניט צוגערירט. זיי האבן זיך געקילט, פארשעמט געווארט אויף א בעלן. ר' ברוך איז געזעסן אויבנאן ביים טיש און אראפגעקוקט אויפן ווייסן טישטעך. פייגעלע האט פארשעמט ווי איר טבע נישט געקוקט אין זיין זייט אריין. די קאַלטע האַרבסטיקע זון, װאָס איז געקראָכן אױפֿן װײַס-געדעקטן טיש, האָט אַרומגעהאַלדזט די בלאַנקענדיקע גלעזער טײ און בלײך אָנגעצונדן די זילבערנע לעפֿעלעך. ר' ברוך האָט פֿון שטענדיק אָן נישט געליטן קײן טומל, נאָר איצט, אין דער פּלוצלינדיקער שטילקײט, האָט אים עפּעס געפֿעלט. ער האָט אױפֿגעהױבן דעם קאָפּ און אַרױסגעקוקט דורכן פֿענצטער. די שילדן אױף דער קעגנאיבערדיקער מױער האָבן אין דער האַרבסטיקער שאַרפֿער לופֿט אױסגעזען װי אױסגעצװאָגן. אויף דער גאָלדן בלאַסער שויב האָט אַ פֿליג זיך איבערגעוועקט, טרויעריק געזשומעט און מיט די לעצטע כּוחות אַרומגעקראָכן אויפֿן קאַלטן גלאָז, גלײַך ווי זי וואָלט געזוכט אַ וועג אַרויס צו דער לעצטער האַרבסטיקער זון. פֿייגעלע איז אַרײַן אין קיך. ר' ברוך האָט געהערט ווי זי באַפֿעלט דאָרט עפּעס מיט דער דינסט, קריגט זיך מיט איר אויפֿן קול, זי האָט זיך באַלד צוריק אַרײַנגעקוילערט אין שטוב און זיך אָנגערופֿן צום מאַן מיט פֿאַרשעמט אַראָפּגעלאָזטע אויגן צו דער פּאָדלאָגע, יאַך טרינק נישט קיין טיי. כ'בין צוגעוווינט פֿון דער מאַמעליו צו אַ ביסל קאַווע אין דער פֿרי. ס'זאָל אַרומשווימען אַ פּעלץ אינעווייניק. קאַווע מיט פּעלץ איז טעם גן-עדן. ער האָט איר געוואָלט זאָגן, אַז בײַ אים אין שטוב בעט מען זיך ניט אויס, מען עסט וואָס ס'איז דאָ. ער פירט נישט קיין ברייט צעלאזן לעבן ווי די הולטייעס וואס היינט טשאסקעט מען מיטן געלט און מארגן שטרעקט מען זיך אויס פאר א גראשן. ער האט איר געוואלט איבערחזרן דאס ווערטל וואס ער האט ליב ביי יעדער געלעגנהייט איבערצוזאגן, ווער עס וויל זיך אין כבוד דערהאלטן, דער זאל זיך דאס מאלצייט אין צווייען שפאלטן. אבער ער האט גארנישט געזאגט, ער האט נישט געקענט ליידן ווי זי כאפט ביים עסן גלייך זי וואלט מורא געהאט ס'זאל איר ווער דעם ביסן נישט ארויסנעמען. נישט געקענט הערן ווי זי מלאטשקעט מיט דער צונג און באַלעקט זיך. מיט די קליינע קאַרליקדיקע הענטלעך האָט זי אַלץ באַטאַפּט, אויסגעקליבן זיך דאָס בעסטע און ווייכסטע, ווייל קיין האַרטס קען זי אויף די ציין נישט נעמען, און גיך אַריינגעלייגט אין מויל. עס איז נישט אָנגעגאַנגען צו ער עסט, צו נישט, אַריינגערעדט אין טעלער. יאך האב נישט ליב קיין טיי, מארגן מערטשעם אינדערפרי וועט ביי מיר זיין אנדערש, וועט שוין ביי מיר זיין קאווע, פריש פארבריטע קאווע מיט א גראבן פעלץ, ווי יאך האב ליב. א וואזשנע באלעבאטישקייט פירט זיך דא מ'שטיינס געזאגט, אוואדע אז ס'איז נישטא קיין פרויענצימער אין שטוב, ווייסע קאווע מיט א פעלץ טוט אריין א נייע חיות אין מענטש. ער האט איר גארנישט געענטפערט, זי האט זיך פלוצים געכאפט אז ער רירט זיך נישט צו צום עסן, זיין טיי שטייט נישט אנגערירט, האט זי צו אים נענטער צוגערוקט דאס גלאז און זיך אנגערופן, עס! וואס עסטו נישט ברוך? די טיי ווערט קאלט! זי האָט אים געזאָגט דו, און ער האָט זי נישט געקאָנט דוצן. בשעת ער האָט שוין באַשלאָסן, אַז ער דאַרף דעם ווייב זאָגן דו, האָט ער דאָס וואָרט נישט געקענט אַרויסברענגען פֿון מויל. ער האָט געקלערט, אַז ער וועט זיך נישט קענען מער ווייזן פֿאַר מענטשן, ער וועט נישט קענען קומען צווישן די סוחרים, די אַרבעטער, וואָס האָבן אַלע מאָל געהאַט פֿאַר אים דרך-ארץ, וועלן מאַכן פֿון אים דאָס גענאַר. זיי וועלן פֿאַרלירן פֿאַר אים דעם רעספּעקט, ער וועט נישט קענען אַריינקומען צו זיך אין פֿאַבריק. פייגעלע האָט באַלד פֿאַרגעסן וואָס זי האָט געזאָגט. אויפֿן ווײַס-געדעקטן טיש איז נאָך אַלץ געשטאַנען זײַן טיי און זיך געקילט. ער האָט זיך צום גלאָז נישט צוגערירט. די בלאַסע, האַרבסטיקע זון, וואָס האָט אַרומגעהאַלזט דאָס גלאָז, איז אַראָפּ פֿון טיש, זיך אַוועקגעלייגט אויף דער פּאָדלאָגע. מע דאַרף זײַן אַ מענטש! דער בריוו האָט זיך שוין אַרומגעוואַלגערט שיינע עטלעכע טעג אין דעם באָרדינג-הויז. אבער קיינער האט זיך אויף אים נישט אומגעקוקט. ער האט געוואנדערט פון דעם טעלעפאן טישל אין קארידאר וואו ער איז לכתחילה געלעגן אין קיך אריין, אונטער דער טיר פון א לאקאטער אויף דער וועראנדע, ביז ער איז צוריקגעקומען צום טעלעפאן טישל. דער בריוו האט אויסגעזען צו זיין פון עפעס א ביורא, צו גאר פון א מלוכה אנשטאלט, און פאר אזעלכע זאכן האבן די לאקאטארן מורא. אמת איז אז ער האט נישט געטראגן אויף זיך קיין סאך מארקעס און שטעמפלען, נאר דאס איז דער בעסטער סימן אז מען מאנט זיך עפעס א רעכענונג צו באצאלן. ווער פון די לאקאטארן האט שוין ניט געהאט גענוג חובות, דארף מען האבן נאך איינעם. דער בריוו איז געווען אדרעסירט צו עם גארפינקל. מען האט דאס געקאנט באמערקן ווען מען האט מיט א שפיץ אויג בגניבה געכאפט א בליק אויפן קאנווערט. עמי האט דאס אויך געזען, נאר זי האט זיך געמאכט ווי נישט איר מיינט מען. אסאך אזעלכע בריוו האבן שוין אנגעפילט איר אויסגעריבענעם האנט-בייטל, זי האט זיי אפילו נישט געעפנט. דער סוף איז געווען אז מ'האט דעם בריוו-טרעגער אוועקגעגעבן דעם בריוו. דער בריוו-טרעגער איז געווען א לוסטיגער אלטיטשקער וואס איז דא אויף אראווע פארבייגעפארן יעדן פרימארגן, זיך אונטערגעברומט א זמר'ל, און אז ער האט געהאט עפעס אריינצואווארפן אין פאסט-קעסטל, האט ער א געדריידלט לאנגן פייף געטאן אויף זיין פייפל. דאָ וווינט נישט קיינער מיט אַזאַ נאָמען, האָט אים דער עלטסטער לאָקאַטאָר אָפּגעוואַרט און אים בעל-כּרחו אַרײַנגעשטופּט צוריק דעם בריוו אין דער האַנט. אָבער וואָס איז געווען די פּלא, אויף צו מאָרגנס איז דער בריוו ווײַטער געלעגן אין פֿאַרזשאַווערטן פּאָסטקעסטל. ער איז אַזוי געלעגן דאָרט אַ גאַנצע גייענדיקע וואָך ווי אַ טויטער שרץ. קיינער האָט אים נישט גענומען אין דער האַנט אַרײַן. ביז עמין האָט עפּעס אַ צופּ געטאָן בײַן האַרץ און זי האָט אים אַרײַנגענומען צו זיך אין שטוב. אז זי האט געעפנט דעם קאנווערט האט זי אירע אויגן נישט געגלייבט, ווארום אנשטאט א חשבון איז דארט געלעגן א בייגעלע פאפיר פון אן אדוואקאט אין אמעריקע, וואס האט איר אנגעזאגט די בשורה אז איר'ס א ווייטער קרוב האט איר איבערגעלאזט א ירושה. זי האט דאס בייגעלע פאפיר געלייענט איינמאל און נאכאמאל, ווארום זי האט אלץ נישט געקאנט זיך צוגלייבן אז דאס זאל זיין אמת. דערנאך האט זי מיט שמחה אויפגעפראלט די טיר און א געשריי געטון בקול רם אז אלע זאלן הערן, כ'האב באקומען א ירושה! כ'בין געווארן רייך! אבער אזוי שנעל ווי זי האט ארויסגעווארפן פון זיך האט איר באלד אויפן ווארט באנג געטון. וואס דארף זי אזוי שרייען? וואס דארף זי אויספויקן פאר יעדן איינעם אז זי איז געווארן רייך? אין דעם הויז וואוינען בלויז קבצנים, אויסטראליער און אידן, און מען וועט ביי איר דאס געלט צעשלעפן? יעדער איינער וועט זיך הייסן עפעס בארגן און דאס פארמעגן איר'ס וועט אוועק איינס און צוויי האט זי דאך אליין געהאט אלעמאל טענות צום באלעבאס פון הויז וואס ער איז אזוי קארג און זשאלעוועט די מענטשן אביסל עלעקטרי אביסל גאז אביסל הייסע וואסער זיך צו מאכן א פרישניץ זי פלעגט זיך ארויסשטעלן פאר אלע און איינמאל שיעור ניט געמאכט א שטרייק אנגעשרויפט די לאקאטארן זיי זאלן זיך ארויסציען טאמער וועט דער באלעבאס נישט נאכגעבן. זי האט שטענדיג געהאלטן אז געלט איז בלאטע, מען דארף דאס נישט האבן, דער עיקר דארף מען זיין א מענטש. עמי האט שוין מער גארנישט געקענט צוריקציען, די לאקאטארן האבן דערהערט איר געשריי, עס האבן זיך געעפנט די טירן פון אלע זייטן און מען איז געקומען צו איר, זי פארשיט מיט פארשידענע קשיות, וואס האסטו אזוי געשריגן עמי, וואס איז געשען? האסט באקומען א ירושה? פון וועמען? ביסט געווארן רייך, מען וועט קענען כאפן ביי דיר אן הלוואה'לע, ביי אן אייגענעם וועט עס אנקומען גרינגער, ביי א גביר קען מען קראפירן ביז מען רייסט ארויס א סענט, פונקט ווי ביי א חזר א האר, מיר ווילן האבן אן אייגענעם גביר, זאלסט אמאל נישט קאליע ווערן עמי. איר ווייסט דאך אז איך האלט נישט פון קיין געלט, האט עמי זיך אנגערופן, ביי מיר וועט זיך דאס פארמעגן לאנג נישט האלטן, וואס דארף איך א קלאפאט, א צרה אויפן קאפ, כ'האב ווייניג וואריס. נאר זיי נישט צו גוט עמי זאל זיך נישט צופיל ווארפן מיטן געלט. עמי איז אוועק צו א אדוואקאט געוואר ווערן וואס זי דארף טון. דערווייל האט זי אליין אנגעשריבן א בריוו קיין אמעריקע. אזוי ווי זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין געדולד און אלץ געמאכט אויפן שפרונג, האט זי אויף דער גיך אפגעשמורגלט אפאר שורות, אבער דווקא אויף איר בריוו האט מען באלד געענטפערט. דער אדוואקאט האט דערנאך אדורכגעפירט די פארמאליטעטן און זי האט פיל גיכער באקומען די ירושה ווי מען האט געמיינט. קיין סך געלט האט מען איר נישט איבערגעלאזן, אבער ס'איז געווען גענוג זי זאל אויסלעבן אירע יארן און נישט דארפן אריינטון קיין האנט אין קאלטן וואסער. ארבעטן האט זי פיינט געהאט בתכלית השנאה, אויסגעזוכט זיך פארשידענע תירוצים פון אונטער דר'ערד זי זאל גארנישט דארפן טון, זינט זי האט זיך צוקריגט מיט אירע עלטערן וואס האבן געזוכט פאר איר א שידוך און זי איז אוועק וואוינען פאר זיך, האט זי שוין געהאט געארבעט ביי כלערליי מלאכות, אבער אומעדום האט זי זיך לאנג נישט געהאלטן. זי האָט שוין געאַרבעט אין אַ פֿאַבריק בײַ אַ ניימאַשין, בײַ פֿינישערײַ, געווען אַ מאַניקוזשיסטקע, אַ סטאַטיסטקע אין אַ טעאַטער, אַ מאָדעלקע אין אַ געשעפֿט, און צוליב דעם, וואָס זי איז פֿאַרשלאָפֿן איבערגעהיפּערט טעג, האָט מען זי באַלד אָפּגעזאָגט. אויך מיט די יונגעלײַט, וואָס האָבן זיך געליבט אין איר, האָט זי זיך אויך אַזוי געפֿילט. זי איז קיינמאל נישט געקומען צו דער אפגערעדטער שעה אויף די ראנדעוואוען, געלאזט לאנג ווארטן אויף זיך, אין דער זעלבער צייט ארויסגעגאנגען מיט עטליכע בחורים ביז מ'איז פון דעם געוואר געווארן און זי געלאזט שטיין. איז זי נאך געווען יונג און שיין, האט מען געמוזט אלץ אראפשלינגען און שווייגן, אבער אז זי איז געווארן עלטער, און דאס קיילעכדיקע פנימל אירן מיטן געטאקטן גוף האבן זיך איר צעגאסן אין דער ברייט, האט מען נישט געוואלט מער פון איר ליידן. זי האָט דעמאָלט אַליין שטאַרק געליטן, ווייל אין עטלעכע יונגעלייט האָט זי זיך זייער פֿאַרליבט און נישט געקאָנט אַריבערטראָגן וואָס זיי האָבן זי פֿאַרלאָזט. אין צווישנצייט זענען אירע עלטערן, וואָס האָבן נישט געקענט זיך צוקוקן ווי זייער בת-יחידה פֿירט זיך אויף, געשטאָרבן און זי איז געבליבן אַליין אויף דער וועלט. אין דעם באָרדינג-הויז האָט עמי געוואוינט מיט אַן אויסטראַליער, וואָס איז געווען אַ סך עלטער פֿון איר און פֿלעגט זי שלאָגן. ער האָט אויך פיינט געהאַט צו אַרבעטן פּונקט ווי זי און פלעגט גאַנצע טעג ליגן אויפן בעט און קוקן אין איין פּינטל אויפן סופיט. אַז די נויט האָט גאָר שטאַרק צוגעדריקט און זיי האָבן נישט געהאַט וואָס צו נעמען אין מויל אַריין, האָט זיך ברייען אויסגעזוכט אַן אַרבעט אויף עטליכע טעג. ער איז געגאַנגען וואַשן פּאָדלאָגעס אין פאַבריקן, אין שפּיטעלער, אין די יוניאָן לאָקאַלן וואו מען האָט אים אונטערגעשטיצט צוליב רחמנות, אויף די דעמאָנסטראַציעס איז ער געגאַנגען אין די פאָדערשטע רייען. געטראגן א טראנספארענט און אויסגעשריגן זיין פראטעסט קעגן דער קאפיטאליסטישער וועלט וואו עס איז נישטא קיין גלייכהייט און יושר. עמי האט זיך אויך מיטגעכאפט אויף די דעמאנסטראציעס, געגאנגען מיט אים אקסל ביי אקסל. אז עמי האט באקומען די ירושה, איז ברייען געווען צו איר צוגעלאזן און גוט. ער האט זיך געדרייט ארום איר מיט ווייכע שטילע טריטלעך און געבעטן אלעמאל אפאר דאלאר אויף אפצושערן זיך די האר. ער האט צוגעזאגט אז ער וועט נישט פארבלאנדזשען אין א פאב, אבער ער איז צוריקגעקומען שיכור כלוט. ער האט דעמאלט אויסגעגאסן צו איר זיין ביטער הארץ, אז זינט זי איז געווארן רייך האלט זי פארקוועשט אין די הענט דאס געלט. זי איז געווארן קארג און איז נישט די זעלבע וואס פריער. א ווארט צו א ווארט, און ער האט איר מכבד געווען מיט זיין הארטן דארן קולאק. זי האט זיך אנידערגעווארפן אויפן בעט און לאנג געוויינט. זי האט געטראכט פון די עלטערן'ס הויז וואס איז שוין מער ניטא, פון דעם טאטן וואס פלעגט יעדן שבת אינדערפרי מעביר זיין די סדרה מיט אזא שיינעם ניגון, פון דער מאמען וואס פלעגט איר אונטערטראגן דאס טעלערל פון הימל, ווי גוט וואלט איר געווען ווען די עלטערן וואלטן געלעבט. ברייען איז נישט געווען דער איינציגער וואס האט געהאט טענות צו עמין אז זי איז געווארן קארג זינט זי האט באקומען די ירושה. דאס זעלבע האבן איר פארגעווארפן אלע לאקאטארן פון הויז. זיי זענען צו איר געקומען בשתיקה, זיך געהיטן איינער פארן אנדערן, און איר פארגעלייגט זי זאל זיי בארגן געלט. יעדער איינער האט געזאגט אויף זיך אז ער איז קראנטער פון אלע און נאר אים דארף זי געטרויען. צום מיינסטנס האט זיך אין איר אנגעטשעפעט דער כינעזער, א קליינער א דארער מיט שמאלע אייגעלעך וואס האבן אייביג געלאכט מיט גוטסקייט און איבערגעטריבענער העפליכקייט. זי האט אויף אים תמיד געהאט רחמנות און ארויסגעוויזן צו אים אסאך ווארעמקייט דווקא דערפאר ווייל ער איז געווען א כינעזער. ביי איר איז נישט קיין חילוק ווייס, שווארץ, געל, אלע מענטשן זענען ברידער און שפילט נישט קיין ראל די קאליר פון זייער הויט. איידער דער כינעזער איז צו איר אריין האט ער שוין עטליכע מאל שטיל און פארזיכטיג אנגעקלאפט אין טיר. הגם זי האט אים געהייסן אריינגיין האט ער נאך ווייטער שטיל געקלאפט אז ער איז סוף כל סוף אריינגעקומען האָט ער זיך נאָכאַנאַנד געבוקט פֿאַר איר, װי פֿאַר אַ געטשקע, און געפֿרעגט, צי ער שטערט ניט. ער איז שפּעטער לאַנג געזעסן אומבאַװעגונג, פֿון צײַט צו צײַט אונטערגעהוסטלט, און זײַנע אײגעלעך האָבן געלאַכט מיט גוטסקײט. ביסלעכװײַז איז ער אַרױס מיט דעם, נאָך װאָס ער איז זי געקומען זען. כ'װיל בײַ אײַך באָרגן אַ ביסל געלט, האָט ער בסוד-סודות געזאָגט און בשעת-מעשׂה זיך אומגעקוקט אין אַלע זײַטן צי קײנער הערט זיך ניט אונטער. בלױז אױף עטלעכע חדשים. כ'וויל אימפארטירן אן ארטיקל פון האנג קאנג, מען קען דערביי נתעשר ווערן אין עטליכע געציילטע טעג, אויב איר ווילט קענט איר צושטיין פאר א שותף. כ'האב נישט קיין געלט טייערע, האט זי אים געענטפערט, געקוקט ערגעץ אוועק ווייל ס'איז איר שווער געווען צו זאגן דעם ליגן, איבעריגנס כ'גיי קויפן דאס בארדינג הויז, איצט פארשטייט איר שוין אז כ'האב נישט קיין געלט. בשעת ס'האט זיך פארשפרייט די נייעס אז זעמי האלט אין קויפן דאס הויז, זענען די לאקאטארן געווען דערפון צופרידן, כאטש זיי האבן זי שוין געהאלטן פאר א קארגע און גע'טענה'ט אז ס'איז אלץ איינס ווער עס וועט זיין דער באלעבאס. זי האט אבער געזאגט אז פון היינט אן וועלן אלע לאקאטארן לעבן ווי איין משפחה, און ס'וועט זיי ביי איר גארנישט פעלן. איידער זי האט אונטערגעשריבן דעם קאנטראקט, איז צו איר אריינגעקומען דער עלטסטער לאקאטאר, א גוי מיט לאנגע וואנצעס וואס האט געלעבט פון אן עלטער פענסיע, ער האט אפגעראטן פון קויפן די אלטע בודע. נאר טאמער האט זי מורא אז זי וועט די ירושה פארטאכלעווען, זאל זי אים געבן דאס געלט, און ער וועט איר דעם גאנצן לעבן צאלן א פענסיע. זי האט פון דעם נישט געוואלט הערן און געדענקען, און געקויפט די נחלה. פון ערשטן טאג וואס זי האט געקויפט דאס הויז האט זי אויף דעם אנגעהויבן זייער אכטונג צו געבן. זי האט עס געהאלטן אין איין רייניגן, ארומגעגאנגען מיט א בעזעמל פון פעדערן און געווישט דעם שטויב. ס'האט איר שטארק בארירט אז ס'האט זיך געמאכט א לאך אין פארזשאווערטן דאך, אז ס'איז צעבראכן געווארן א פענסטער, אז די פארב איז אפגעקראכן פון די אלטע ווענט. די גאנצע שולד האט זי ארויפגעווארפן אויף די לאקאטארן, גע'טענה'ט אז זיי צעטראגן איר פארמעגן.

זי האָט זיך צענדליקער מאָל געקאָנט אַראָפּבײגן כּדי אױפֿצוהײבן די קרישקעלעך פֿון דעם אױסגעריבענעם טעפּיך, אַזױ אַז ס'האָט נישט געהאַט אױף זיך קײן שפּרינקעלע. זי האָט זיך אײַנגעהאַנדלט אַפֿילו נײַע שטוב-חפֿצים און זיך מיט יעדן קריש זײער געפֿרײט. מחמת דעם, װאָס זי האָט ברײַנען נישט געגעבן גענוג געלט, איז ער כּסדר געקומען שיכּור אַהײם, און די רײנקײט אין שטוב האָט אים אַרױסגעברענגט פֿון די כּלים. ער האָט זיך געװאָרפֿן אױפֿן מעבל און עס געהאַקט און געבראָקט, ער האָט מיט די פֿיס געטרעטן דעם טעפּיך, איבערגעדרײט די אַשבעכערס און דעם אַש צעשפּרײט איבער דער גאַנצער פּאָדלאָגע. דזשו! האָט זיך זײַן שיכּור קול דאָרט געטראָגן איבערן הױז, אַלע ייִדן זענען דאָס זעלבע! ס'האָט זי שױן גענוג געשטאָכן אין האַרץ װען ברײַן האָט געבראָכן דאָס מעבל, אָבער אַז ער האָט זי גערופֿן דזשו, האָט דער װײטיק איר געפּרעסט ביז דערװאָרגן צו װערן. זי איז א גאנצע נאכט אויף געווען און אירע טרערן האבן געווייקט דאס בעטגעוואנט. זי האט אפגעמאכט ביי זיך אז פון איצט אן וועט זי שוין מער גארנישט אנגיין. זי וועט ניט פוצן די שטוב, נישט רייניגן דאס הויז, און דער עיקר זי וועט ניט לאזן פארריכטן די שאדענעס וואס ברייען האט אנגעמאכט. אבער אז זי איז אויפגעשטאנען אינדערפרי און געזען דעם שטאנד אין שטוב, האט זי זיך אוועקגעלייגט אויף די פאדלאגע און צוזאמענגעקליבן דאס ברוכווארג. און נישט בלויז האט זי צוזאמענגענומען דאס ברוכווארג, נאר אויך ברייען האט דאס זעלבע געטאן. סארי, האט ער געמורמלט, אנטשולדיג. דערנאך האט ער זיך אוועקגעשטעלט אין א ווינקל, און אן א ווארט ארויסצורעדן אנגעהויבן צו פארריכטן די זאכן וואס ער האט צעבראכן. אבער פון די צרות האט טעמי מער נישט אזוי שטארק געליטן, זי איז שוין צו דעם צוגעוואינט געווען. זי האט איצט צומיינסטנס געליטן פון דעם וואס די לאקאטארן האבן איר נישט געצאלט קיין דירה געלט, אפגעלייגט פון וואך צו וואך. זיי האבן אינדרויסן געווארט אזוי לאנג ביז זי האט זיך געלייגט שלאפן און דערנאך אויף די שפיץ נעגל זיך אריינגעגנבעט אין הויז. זי געדענקט אז אויך זי און ברייען האבן זיך אמאל פונקט אזוי געפירט, זיך באהאלטן פארן באלעבאס. איצט האט איר דער פירעכץ פון די לאקאטארן זייער פארדראסן און זי האט זיך אנגעגארט מיט געדולד און געווארט אויף זיי. זי האט אין דער שטוב אויסגעלאשן דאס ליכט זיי זאלן מיינען אז זי האט זיך שוין געלייגט שלאפן. בשעת זיי האבן זיך אריינגעגנבעט אין הויז איז זי ארויס צו זיי מיט א טענה. כ'צאל פאר עלעקטרי, כ'צאל פאר גאז, כ'האב גרויסע הוצאות, מ'דארף באצאלן דעם רענט, מ'דארף זיין א מענטש. אז די לאקאטארן האבן זיך אוועקגעשטעלט קריגן מיט איר, איז ארויס צו זיי ברייען אין די בלויזע פידזשאמעס און איבערגעחזרט דאס זעלבע וואס טעמי האט געזאגט, מ'דארף זיין א מענטש, האט ער זיך צושריגן, מ'דארף פארשטיין יענעם אויך, נישט בלויז זיך.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטיזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.